שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אין דעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פון דעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

און זיי האבן מיך געבעטן איבערגעבן איך זאל לייגן א קראנץ בלומען אויף דעם קבר זייערן, און ער איז זייער בלייך געווארן, ער איז אוועק. שפעטער איז דאס געווען באשריבן אויך אין דער פראנצויזישער פרעסע, און ערענבורג האט אריינגעשיקט זייער א צינישע און א קורצע ערקלערונג אז דאס איז א ליגן. און מרים בראדערזאן, די ווייב פון עסט פון בראדערזאן, פון משה בראדערזאן וואס איז ער געזעסן אין לאגער, און איז צען יאר געזעסן, און איז באפרייט געווארן, אוועקגעפארן אין פוילן און דארטן געשטארבן, די ווייב זיינע וואס איז געקומען אין אמעריקע וואס הייסט שיינע מרים בראדערזאן האט דערציילט אויף א גרויסן מיטינג אין ניו יארק ערענבורג, האט לויט דעם טייוולאנישן פלאן פון סטאלינען געדארפט ליינען אויף דעם פראצעס געגן די אידישע דאקטוירים דעם באשולדיגונגס אקט דאס איז געווען סטאלינ'ס טייוולאנישער פלאן אז ערענבורג דער איד זאל ליינען דעם באשולדיגונגס אקט קעגן די פראצעס פון די אידישע דאקטוירים און די מרים בראדערזאן האט אויסגעפירט אין וואס דער נס איז געווען אז אין דעם טאג ווען ס'האט זיך געזאלט אנהייבן דער פראצעס און ווען ערענבורג האט געזאלט ליינען דעם פאפיר אין זעלבן זאל אין זעלבן טאג איז דארטן געלעגן דער טויטער סטאלין ליבע פריינט, איר ווייסט די די ווייטערדיגע געשיכטע ווייסט איר, אז אפילו א יאר נאכדעם ווי די שרייבערס זענען שוין געווען אומגעבראכט האט מען נאך אלץ די ווייבער זייערע ניט אויסגעזאגט און מען האט גענומען ביי זיי פעקלעך פאר די מענער, און אפילו נאכדעם ווי כרושטשאוו האט ערקלערט דאס וואס ער האט ערקלערט וועגן סטאלין און האט ער די אידישע ליטעראטור און די אידישע שרייבער גארנישט דערמאנט. צו ענטפערן פארוואס עס איז פארגעקומען דער ארעסט און דער אויסמארדונג פון אידישע שרייבער און די ענדערונג פון דער פאליטיק איז שוין היינט כמעט ווי ניט נייטיג. אלע ווייסן אז דאס איז געוועזן א רעאקציע פון סטאלינען אנטקעגן דעם וואס ער האט געזען נאך די ערקלערונג פון מדינת ישראל און דעם הילף פון רוסלאנד פאר מדינת ישראל אז די אידישע וועלט איז פאר ישראל, אמעריקאנער אידן זענען פאר ישראל אנשטאט צו זיין פאר, אז זייענדיג פאר ישראל זענען זיי נישט געגן אמעריקע און פאר רוסלאנד נאר זיי זענען טאקע פאר ישראל אבער זענען געבליבן אמעריקאנער פאטריאטן בעת ער האט אויסגערעכנט אז זיין אנטייל נעמען אין דער באפרייאונג פון ישראל וועט געבן אים די סימפאטיע פון אידן אין אמעריקע אויף דער סאוועטישער זייט און ער האט געזען אז די סאוועטישע אידן זענען מיט וועלכע זענען ערצויגן געווארן יארצענדליקער אין דעם סאוועטישן גייסט. זיינען געבליבן אידן. און ווען אין מאָסקווע האָט זיך באַוויזן די יידישע אַמבאַסאַדאָרשע מיט אַ פֿענדל, אַ ווייס-בלוי פֿענדעלע מיט אַ מגן-דָוִדל אויף איר קאַר, אויף איר מאַשין, און זיי האָבן זיך צוזאַמענגעקליבן דאָרטן אויף פּאָדקאָלאָקאָלנע, ביי דעם יידישן בית-מדרש ביי דער שול אין מאָסקווע, דרייסיק טויזנט אידן. ער האָט געזען אַז דאָס לעבט דער יידישער גייסט, אין רוסלאַנד בכלל און אין מאָסקווע בפֿרט ווי עס וואָלט גאָרנישט געווען, און דאס איז געוועזן דער ערשטער שטויס אויפן וועג זיינעם פון א אנטי אידישע פאליטיק. דער ערשטער וועג ווי עס פאסט פאר א טיראן איז געווען אומצוברענגען די אומשולדיגע אידישע שרייבער. און שפעטער האט עס געדארפט קומען דער פראצעס פון די דאקטוירים וואס זאל צוזאמענפאלן מיט דער פאליטיק פון דער פרא-אראבישער פאליטיק פון רוסלאנד קעגן אמעריקע. חברים און פריינט, נאך אלץ וואס איך האב גערעדט, און וואס איך גיי שוין פארענדיגן, פרעגט זיך א פראגע, וואס האט געפירט די אידישע שרייבער אין רוסלאנד נאך מיין גאנצע רעדע, אזוי ווי איך זאג אז זיי האבן יא געוואוסט, נישט געוואוסט, זיי האבן זיך געמאטערט אנצונעמען דעם אמת, וואס האט זיי דאס געפירט זיי זאלן דאס טון? בין איך עס דער צדיק הדור, און די אלע שרייבער אין רוסלאנד זענען דאס די רשעים? בין איך עס דער איש אמת און זיי אלע זענען דאס די שקרנים? בין איך עס דער אידעאליסט און זיי אלע זענען עס די קאריעריסטן? ניין מיינע פריינט איך טראכט אזוי נישט. ווען איך בין געקומען אין אמעריקע איז געווען נאך יארן פאר דעם און איך האב זייער שארף און זייער ביטער געקעמפט מיט מיינע היגע קאלעגן און איך האב אלעמאל געזאגט אז די אידישע שרייבער אין רוסלאנד זענען ווער מער ווער ווייניגער געוועזן אנוסים אויף א באזונדערן אופן, וועגן דעם וועל איך אייך זאגן א ווארט. אבער וואס האט זיי געפירט צו דעם? עטליכע סיבות. ערשטנס, די טויט שרעק. די שרעק פאר'ן אפגיין פון דער ליניע. איר קענט אין אמעריקע, און איך מיין אין אמעריקע, דאס האב איך מיט דעם נאך צו זאגן דערפאר, א אידישער שרייבער וועט אויפהערן שרייבן, וועט מען נאך אים אפשר זאגן א דאנק דיר דערפאר. יעדנפאלס, ס'איז מיט א בוך ווייניגער. יעדנפאלס, וועט מען אים ניט קלאפן אין טיר, פארוואס שרייבסטו ניט? אבער אין רוסלאנד איז נישטא אזא תירוץ, דאס הייסט אויף רוסיש, דאס הייסט פיינדליכע צוריקגעהאלטנקייט. בערגסאן האט ניט געקענט זאגן ער האט אינגאנצן פארלוירן דעם טאלאנט ער האט אויפגעהערט שרייבן. דאס גייט ניט. א שרייבער וואס ער איז געווען א שרייבער איז קודם כל די נאטור צו שרייבן און צווייטנס האט ער געמוזט שרייבן און שרייבן אנדערש ווי מען מעג דאס איז א זיכערע טויט געווען א טויט געפאר איך דארף דאך לאנג נישט רעדן וועגן דעם איר זעט דאך ווי עס האט אפגעשניטן דער בארימטסטער רוסישער שרייבער פאסטערנאק איצטער אין דער פרייער צייט. וואס ער האט אנגעשריבן זיין ראמאן, איז קודם כל געווען די שרעק פון נישט שרייבן אנדערש, צווייטנס איז געווען, און דאס איז זייער וויכטיג צו געדענקען, די אפגעשלאסנקייט פון דער גאנצער וועלט, און די סאוועטישע פראפאגאנדע וואס האט יארצענדליגער אויף אלע אופנים געדונערט אז די וועלט פוילט און פאלט, די וועלט גייט אונטער.

איז דער סך הכל פון דער דאזיגער פראפאגאנדע געוועזן, אויב דאס איז די לעצטע האפענונג פון דער מענטשהייט, רוסלאנד איז פאר'ן סאציאליזם לוינט אלץ, ווי בערגלסאן האט מיר געזאגט, און לסוף זענען זיי טאקע געווען אידעאלאגיש נאנט צו דער יעווסעקישער גאנג, און זיי האבן טאקע נישט געוואלט פארטיידיגן ביז דער לעצטער מלחמה די אלטע אידישע ווערטן. איז קען דאך עמיצן איינפאלן אויב אזוי וואס באוויינען מיר זיי און וואס באקלאגן מיר זיי. ליבע חברים, דאס צו זאגן איז א גרויזאמקייט און א גרויסע עוולה. איך ווייס טאקע נישט ווי ווייט זיי האבן אויף אן אמת געגלויבט דאס הייסט ווי ווייט דאס גלויבן איז געגאנגען פון אינעווייניג, און אויף ווי ווייט זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי גלויבן. קיין ליגן האבן זיי נישט געזאגט, נאר זיך איינגערעדט אז זיי גלויבן. איינס ווייס איך יע, אז זיי האבן זייער געליטן פסיכיש, און אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זיי האבן זייער געליטן. און מען טאר ניט משפּטן זיי. און צווייטנס, ווייס איך נאָך אַ זאַך, און דערמיט פאַרענדיק איך. ס'איז אַן אַלטע יידישע מסורה, אַז ווען אַ ייד קומט אום על קידוש השם, אויב אפילו אַז ער וויל ניט זיין שטאַרבן על קידוש השם, איז ער א קדוש. ער וויל ניט שטארבן פאר זיין אידישקייט. ער וויל ניט, און די גוים צווינגען אים. ער וואלט זיך ליבערשט געשמד'ט, נאר די גוים ווילן ניט אננעמען זיין שמד, ווי ס'איז געווען אין היטלער'ס צייט. ווי מען ווייסט דאך, וויפיל אידן ווען שמד איז אן אויסוועג וואלטן געוואלט זיך ראטעווען אויף אזאן אופן, אבער ער קומט דאך אום ווייל ער איז א איד, נישט וויליג, איז ער א קדוש.